א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. כ'האב געוואלט זאגן, קען זיך אפלערנען א מורא'דיגע מוסר השכל. די גמרא זאגט אז א תלמיד חכם אין אש של גיהנום שולטת בו. יעצט, ס'איז דא א איד א גרויסע תלמיד חכם, ער הייסט הרב הגאון רבי חזקל רוט, רוט, טהור, ס'איז די זעלבע אותיות, ער זאגט אזוי, איך זאג עס נישט, עניוועי, דער הרב הגאון רבי חזקל רוט האט מתיר געווען מיעל מארט בשעת ווען מ'האט געקענט צושפארן מיעל מארט, ווייל מ'האט זיי געכאפט מיט די ניקור מיט אלעם. איז געקומען דער ר' חזקל רוט, ער האט עס איבערגענומען אין קלאמפישן, ער האט נישט אויפגעגעבן זיינע לימודים, ער איז ווייטער געפארן אויף מירון אפאר מאל א יאר, און ער האט געזאגט אז אלעס איז כשר אין מיעל מארט, ווען נישט ער אי לאו האי גברא, וואלט מען היינט ברוך השם נישט ווען געהאט קיין מיעל מארט, און מען וואלט געהאט כשר'ס צו עסן, שוין, האט מען נישט געהאט קיין זכיה, יעצט. ער איז דאך דאך א תלמיד חכם. האט מען נישט געוואוסט וואס צו טוהן מיטן אין הימל. דא האט ער מכשיל געווען גאנץ כלל ישראל מיט די טריפות פון די פלייש, ער האט עס גענומען אויף זיינע פלייצעס, און דא קען מען אים נישט אריינשיקן אין גיהנום, ווייל אין אור של גיהנום שולט אין א תלמיד חכם, ער זיצט און הארעוועט. האט דער אייבערשטער געזאגט, ווייסטו וואס חזקעלע? דו זאגסט דאך דו הייסט רוט, טהור, איך גיב דיר נאך א טשענס. דער אייבערשטער האט אים מחיה מתים געווען אזוי ווי יחזקאל הנביא. ביי יחזקאל הנביא אין בקעת דורא האט דער אייבערשטער געפרעגט, חזקי וואס זעהסטו דא? האט ער געזאגט, איך זעה ביינער. האט אים דער אייבערשטער געזאגט ער זאל אריין ברענגען אין זיי חיות ביז זיי זענען אויפגעשטאנען תחיית המתים. דאס איז געווען ביי בקעת דורא. עניוועי, דער אייבערשטער האט אים נאכאמאל מחיה מתים געווען, ער האט נאכאמאל מקדש געווען זיין פרוי, מען האט שוין גערעדט פון דעם. סאו. ווער איז געווען יעצט די שליסל פון כאפן אז דאס איז טרייפענע טשיקנס? חזקל רוט? געזעסן א בית דין אין מירון און זיי האבן געמיינט אז ער איז דאך א כוחא דהיתרא און זיי האבן אים גענומען. איז געקומען ר' שמואל דארטן בראנדסדארפער און מ'האט געכאפט אין מירון אז דאס איז געפארבטע טשיקן. דאס איז א מורא'דיגע זאך, כ'וויל ענק זאגן, ווען נישט די זכות פון ר' שמעון און ווען נישט דעם זכות פון תחיית המתים וואס דער אייבערשטער האט אים געמאכט א נייע בריאה, וואלט מען אונז געפרעסן. טרייפענע טשיקן ביז משיח קומט. וועט איינער פרעגן פון וואנעט ווייסטו אז די יעצטיגע טשיקן זענען כשר? איך האלט זיי טאקע נישט כשר, איך געדענק ווען מיין מאמע עליה השלום האט געמאכט א טשיקן זופ מיט טשיקן האט בין איך צוגעפאלן דערצו, ס'איז געווען א מחיה, היינט? איך עקל זיך פון טשיקן, ס'איז נישט די זעלבע טעיסט, ס'איז נישט די זעלבע צאם, ס'איז נישט די זעלבע לחלוחית אינעווענדיג, יענץ האט געהאט א טעם פון א טשיקן, איי וועסטו זאגן אפשר קען נישט מיין ווייב מאכן אזוי גוט טשיקן ווי מיין מאמע, וויל איך דיר זאגן אז אויף די. איך ווייס פאר יאר ווען איך פלעג גיין אמאל צו מיין מאמען די לעצטע צוואנציג דרייסיג יאר און זי האט מיר געגעבן צו עסן אביסל טשיקן האב איך עס טאקע נישט געגעסן האב איך געזאגט טשיקן האב איך נישט ליב איך האלט ס'איז די זעלבע טרייפה ס'איז די זעלבע צוזאמגעשטעלט מיט דזשינס די אלע זאכן און מ'קען עס שוין אפילו נישט פארעכטן אז מ'טוט עס שוין אזויפיל יארן דו ווייסט נישט ווי וואס ווער ווען. ס'איז ממש א שרעק וואס גייט פאר. די דער שוחט פון מאראקא וואס האט עדות געזאגט אז ס'איז כשר האט שוין אנגעהויבן צו דרייען. דער וויזשניצער שוחט ר' בערל שעכטער האט שוין צוריק געצויגן. ער זאגט ס'איז זקני כופר צלב און אזוי האבן שוין די אנדערע צוויי שוחטים געזאגט. בקיצור יעדער האט שוין געזאגט אז ס'איז נישט כשר און דא האט מען געזעהן מ'האט עס געפעינט און דער עולם האט זיך אפגעלאזט דערפון. ר' חזקל רוט האט גע'פסק'נט יעדער מוז זיך כשר'ן די כלים און אפילו ווער ס'האט גענוצט די אייער פון דעם מוז זיך כשר'ן די כלים. יעצט, פארוואס כלפי מי הדברים אמורים? און וואס, וואט עם איי עימינג פאר? איים עימינג פאר וואן טינג, חזקל רוט, דער אייבישטער האט דיר געמאכט אז דו זאלסט זיין דער שליח אז כלל ישראל זאל נישט עסן מעהר פלייש, טרייפע פלייש, עד סוף כל הדורות, נאר מען זאל זעהן צוריקצוגיין צו די מסורת. וויל איך דיך בעטן, ס'איז דא נאך א מסורה וואס קען זיין איהר ווייסט נישט, קען זיין ס'איז א גרעסערע תלמיד חכם פון מיר, אבער קען זיין איהר ווייסט נישט, ס'איז דא א פסוק אין חומש אז חלב טאר מען נישט עסן. ווער ס'עסט חלב, וויבאלד דאס איז די בעסטע פון די בהמה, דאס געבן מיר אונז אוועק פארן אייבערשטן, און דאס איז מען מקריב אויפן מזבח, ווער ס'עסט חלב איז כרת. יעצט ווען איינער קויפט א שטיק בהמה פלייש און מ'האט עס נישט געזאלצן ווי עס דארף צו זיין, מ'האט עס אפגעקאכט, איז עס דם שבישלו ס'איז נאר א דרבנן, ס'איז נישט קיין דאורייתא, וואס ס'בלייבט יא א דאורייתא איז דער חלב, דער חלב בלייבט ווייטער א דאורייתא. דער איינציגע נחמה וואס אונז האמער איז אז ביי א בהמה טמאה וויבאלד מען האט עס נישט געקענט ברענגען אויפן בית המקדש איז דארט איז נישטא קיין איסור פון חלב, ביי בהמה טמאה קענסטו עסן חלב, אונז זעמער כמעט זיכער אז די בהמות זענען אויכעט בהמות טמאות, מען כאפט פון וואס מען קען, אזוי ווי די עופות זענען דאך אויכעט עופות טמא, זעהסט דאך יעצט וואס דא טוט זיך, איז במילא איז באמת קיין ערנסטע חששות איז נישטא אינעם גאנצע מיעל מארט. ס'איז נאר דא א חשש אז ס'געבן באמת נאר טרייפענע בהמות. טרייפענע בהמות איז נאר א לאו. יעצט אויפן חלב איז נישט קיין פראבלעם ווייל ס'איז נישט דא קיין איסור חלב דערויף. אויפן דם איז נישט קיין פראבלעם ווייל ס'איז דם שבישלו איז נאר א דרבנן. אבער ס'איז נישט קיין כרת ווייל דם איז דאך אויכעט כרת, חלב און דם. איז במילא וויל מען דאך בעטן הרב חזקל רוט דער אייבישטער האט דיר געגעבן אזא מין כח. מיט דיין כח התורה אז דו זאלסט נישט פארפאלן ווערן א יאר צוריק ווען דו ביסט געהאט א הארץ אטאק און ביסט נישט פארפאלן געווארן און דו ביסט נישט געגאנגען אין גיהנום אריין, בעט מיר דיך אונז א טובה, זיי אונז מודיע ס'איז אמת אז נאך מיעל מארט איז פול מיט נבילות וטריפות חלב ודם און די כשר'ע בהמות האבן א פראבלעם פון כרת, ווייל זיי האבן חלב און מען איז עס נישט מנקר, מיר האט געזאגט ס'איז געווען איינער ער האט איבערגענומען דעם אראדער רב'ס אן אייניקל האט איבערגענומען צו זיין דער משגיח האט ער מיר געזאגט ער איז געווען א ידיד מיט מיר דעמאלטס האב איך נאך נישט געהאט קיין האטליין פארשטייסט איך האב געדארפט פאלגן די רבנים איך האב נישט געדארפט האבן א האטליין אזוי פלעג איך וויסן אלע סודות אזוי וואטשט מען זיך פאר מיר איך גיי אויף איין זייט גאס לויפט יעדער אויף די צווייטע זייט גאס כ'ווייס נישט פארוואס. עניוועי איז האט ער מיר געזאגט ער הייסט יאקאבאוויטש ער איז א קליינער א גראבער און און ער האט מיר געזאגט אזוי סאיז דא דרײַצן גוים אויף איין זייט טיש און צוועלף אויף די צווייטע זייט טיש און די גוים מאכן די ניקור סקומען שטיקער פלייש און זיי זענען מנקר איז ווער סקען ניקור איך קען ניקור איך האב שוין געזען וויאזוי ממאכט ניקור זיי מאכן אזוי יוצא צו זיין סאיז געווען אמאל מיין שווער עליו השלום איז געקומען דא אויף אמעריקע איז געווען. לעבן ריסקעווער בית מדרש איז געווען אזא דיסטריביושען פון ניין ניין ניין, דאס איז געווען דעמאלטס וואס האט געהייסן כשר, מיין שווער איז געגאנגען זוכן פרנסה איז ער דארט אריין, פאר ער איז אריין האט ער געפרעגט דעם ריסקעווער רב, ער איז געווען די רב פון בית מדרש און ער איז געווען א איד א צדיק, האט ער אים געפרעגט צו ער מעג דארט ארבעטן ווייל מ'טאר דאך נישט הנאה האבן פון נבילה, האט ריסקעווער רב געזאגט איך ווייס דאך נישט צו ס'איז נבילה אפשר איז עס כשר, גיי אריין און דו וועסט מיר קומען זאגן ווייל ס'וועלן דאך קומען אנדערע מענטשן פרעגן וויל איך וויסן צו ס'איז כשר צו נישט. קיצור זאגט מיין שווער מ'האט געזאלצן, מ'האט געמאכט איין גרויסן טאפ, און דער טאפ איז געווען פול מיט זאלץ וואסער אזוי ווי ביי אונז ביי סדר וואס מ'טונקט איין די אייער אין די זאלץ וואסער, יא זאגט ער, און מ'האט גענומען די בהמה און מ'האט זי גע'טובל'ט אחת למעלה ושבע למטה, זיבן מאל ארויף מיט אראפ אין צוויי מינוט, און דאס איז געווען דאס געזאלצעכץ. שווער האט עס פארציילט פארן ריסקעווער רב, האט דער ריסקעווער רב געזאגט דו טארסט דארט נישט ארבעטן. מרדכי לייב פריינד האט אויך געארבעט דארטן, ער געווען א העווי האסקי גאי, ער האט געשלעפט די סאלאמי, די ווירשט האט ער געשלעפט, כ'ווייס נישט, מיין שווער האט נישט געטארט ארבעטן ווייל זיין ריסקעווער רב האט געזאגט ר' מרדכי לייב האט יא געארבעט, איך ווייס ס'איז מיר נישט קיין חילוק, איך האב נישט קיין טענות היינט צו די אלע אלטע אידן וואס זענען געקומען פון אווערסיס, זיי האבן דאך געזען אבי נישט האבן די קינדער שטארבן פאר הונגער, באט עניוועי, איך זאג עס נאר סארקעסטיקלי, איז למעשה. און דאס איז געווען די ניין ניין ניין דעמאלטס, עס איז געהייסן די כשר'ע פלייש וואס איז, איז ווער ס'קען אביסל ניקור ווייסט אז זיי געבן נאר א ריר אן דעם פלאץ ווי מ'דארף אפשניידן, זיי ווייסן נישט וואס צו שניידן, ס'איז גוים ווי זיי שניידן, אמאל שניידט עס איז זייער א הייקעלע דינע הויט, און אז ס'בלייבט איבער ארום און ארום האסטו גארנישט אויפגעטון פונעם גאנצן ניקור. און איך האב געפרעגט דעם יאקאבאוויטש, דעמאלטס איז ער נאך געווען א חבר? איך בין נאכנישט געווען אין חרם, איך האב נאכנישט געהאט קיין האטליין, דאס איז געווען די חילוק צווישן דעמאלטס און יעצט, פרעג איך אים, דו האסט זיך אונטערגענומען צו זיין א בעל מכשיר, דו קענסט דורכגיין יעדע שטיקל פלייש, ווייל נאכדעם ווען די גוים פון די צוועלף גוים פון איין זייט און די דרייצן פון די אנדערע פעסן דאון די מיט, מוז ער דאך יעדעס איינעם בודק זיין, ווייל א גוי קען נישט מנקר זיין, מען טראסט אים נישט, פרעג איך אים, דו קענסט בודק זיין יעדע שטיקל טער. ווייסט וואס די ענטפער איז געווען? זיכער אז נישט. איך מאך א ספאט טשעק איינס פון פינף, איינס פון זיבן, איינס פון ניין. ס'א ליצנות איז די גאנצע זאך. כ'פארשטיי נישט, ווען א מענטש ווערט קראנק אין א שפיטאל מאכט מען נאך די דאקטוירים מאכן אזאלכע ספאט טשעקס? פארוואס איז דעם אייבערשטנ'ס תורה ווייניגער ווי א מענטש וואס ער איז אין שפיטאל? ווייל דער מענטש מוז בלייבן לעבן און דעם אייבערשטנ'ס תורה יו קודנט גיוו א פליינג הוט וואס דער אייבערשטער פארקויפט דארטן חס ושלום. עניוועי, חזקאל ראטה, דו ביסט געווען דער ממשיך. דרך פונעם הייליגן סיגוטער רב משה שווימער משה טייטלבוים ימח שמו וזכרו, דער מענטש האט אראפגעברענגט טרייפות אויף די וועלט און האט זיך נאך אויפגעטון אין די שווייץ, איך האב אכציג שלימים אין די שווייץ, דאך אלץ פון אונזער נעבעך אונזער בלוט און און חלב וואס אונז האמיר געגעסן, פון דארט ביסטו רייך געווארן, משם נתעשר משה. איז ער געגאנגען און ער האט עס איבערגענומען און ער האט עס געמאכט ס'זאל זיין כשר און דער גראבער זרוע האט גליק איז ווייטער געווען דער שוחט און. למעשה האט מען אונז אנגעטארפעט. יא, מען האט אונז אנגעטארפעט, איך ווייס נאך נישט צו די בהמות נוצט מען אויך די מסורה, מען שעכט אין אלע פלעצער, אין אורעגוויי מיט אוגאנדא מיט ווי דו ווילסט, כ'מיין אז אין נארט קאריע שעכט מען נישט, עניוועי איז בעט איך דיך א טובה רב חזקל ראטה, איך רעד צו דיר, איך בין דיר א גוטער ידיד אלע יארן געווען, איר פלעגט גיין באקוקן מיינע מקוואות, מענטשן האבן מיך גערופן, און איר פלעגט זאגן נישט נאר ס'איז כשר און מהודר, ס'איז פראק. טיש אויך פלעגט איר זאגן ס'האט א פנים אט דאס וויל איך אייך בעטן א טובה עוד בו נשמתו יקו יציר אדמתו פאר מ'וועט אייך ארויף לייגן אביסל ערד און איר וועט נישט זיין דא איר האט יעצט א כח ארויס צו קומען מיטן אמת אויף מיל מארט אויך.

ער האט נישט געוואלט ווייל ער האט מורא געהאט ער וועט פארלירן סאטמארע דיינות, בסוף איז ער געפלויגן עניוועי צו ער איז אוועק געגאנגען, און וואס האט זיך געמאכט די פרשה מיט אהרן און זלמן לייב האב איך אים געזאגט מ'איז מחלל שם שמים ברבים, ער איז פון די זקני הרבנים און ער וועט אראפ לייגן זיין פיס, דעמאלטס וועט מען מוזן פאלגן, זאגן דעם שייגעץ אהרן און דעם שייגעץ זלמן לייב'ן אז זיי מוזן גיין צו דין תורה, האט ער זיך נישט געוואלט מישן ווייל ער האט אויך נאך נישט געוואוסט אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו, ער האט נישט געוואוסט ווער ס'גייט דא געווינען. ער וועט זיך אריינמישן, וועל איך בלייבן אזוי ווי דער סיגוטער. דער סיגוטער האט זיך געשטעלט קטנ'ען אונטער א טראק, די טראק איז אוועק געפארן, איז נתגלה געווארן ערוותו, דעמאלטס מיט די בעלזע פרשה, איז בקיצור האט ער נישט געוואלט, האב איך אים דעמאלטס געווארנט, זאלסט וויסן די רבי קוקט ארויף אויף דיר אז דו זאלסט דיך אריינמישן דא, ווייל דעם רבינ'ס גאנצע ירושה איז געגאנגען אין דר'ערד, ס'איז געגאנגען צום סמך מם. האבן די גרויסע רבנים די רבי האט געוואלט האבן הייליג געלט ערליך געלט דאס אלעס איז געווארן אויסגעשפילט צום סמך מם און ער האט דעמאלטס ווידער זיך נישט געמישט האט אים דער אייבישטער געהאלפן אז די צוויי קינדער זיינע האבן זיך גענומען קריגן אויף איין הויז און מען האט זיך אזוי געקריגט אז מען האט אים געמאכט א הארץ אטאק און ער איז שוין היינט א שברי כלי אזוי ווי יעדער מענטש נאך א הארץ אטאק אין זיין עלטער מיט זיין העווינעס די וועיט ווי גראב ער איז דאס אלץ די מיל מארט'ס חלב און טרייפה האט אים דער אייבישטער באצאלט מידה כנגד מידה, יעצט האט ער אים צוריק געגעבן זיין לעבן ווייל ער ווארט פון אים עפעס, ער האט דיר נישט געוואלט צוריק געבן דיין לעבן אז דו זאלסט קומען אויף מירון, ער האט דיר געוואלט צוריק געבן דיין לעבן דו זאלסט זען אז דאס פלייש זאל זיין כשר, און דו זאלסט זאגן חטאתי עויתי פשעתי איך האב פארפירט כלל ישראל. דאס אלעס. און פון היינט נאך אן דארף מען מאכן תיקונים. אויב מען קען. איך ווייס נישט צו מען קען מאכן תיקונים. ווייל ס'איז צו א גרויסע פאבריק. אדער לאמיר עס אפטיילן און האבן די צען פראצענט די אפער קלאס די וואס ווילן האבן נאר כשר'ס. עכט כשר. און דאס איז מיין מעסעדזש צו אייך הרב ר' חזקל רוט. דער אייבערשטער האט געגעבן אייך אזא טשענס וואס ער געבט קיינעם נישט. אלס ווייל איר זענט א תלמיד חכם. דער אייבערשטער האט געהאט א פראבלעם מיט אייך. נעמט ער אייך ארויף אויף יענע וועלט אין גיהנום קען ער אייך נישט שיקן ווייל א תלמיד חכם אין אור של גיהנום שולטת בו, און נעמט ער אייך אריין אין גן עדן ס'קומט דאך אייך נישט קיין גן עדן האט ער אייך אראפגעשיקט זייטס אייך יעצט מוסר נפש נאכאמאל און זייטס כאטש מתקן וואס איר האט מקלקל געווען, מיט וואס האט איר מקלקל געווען? מיטן חלף אין מיעל מארט, מיט די שחיטה אין מיעל מארט, און יעצט מיט די טשיקנס וואס כלל ישראל די רבנים האבן געוואלט מכשיל זיין כלל ישראל, איר זענט א הירא, דער איז נאו דאוט אבאוט דעט, ענד איי דאנט קעיר וואט יור היסטערי איז, יו דיד א פענאמענעל דזשאב, באט וואן טינג, נישט נאר דאס דארף מען מתקן זיין, מען דארף אלעס מתקן זיין, און נאכדעם וועט איר קענען גיין רואיג שלאפן, ושכבת וערבה שנתך, עס וועט זיין זיס אייער שלאף, יפה שנת העובד, ווען איינער שלאפט איז אים זיס, איא עס וועט אייך זיין זיס אין קבר און אויף יענע וועלט. איר דארפט נאך א זאך פארשטיין הרב ר' חזקל רוט, אז דו לאזט איבער דאס בית מדרש פאר א זוהן בלייבט ער א מורה הוראה, אבער אז דו לאזט איבער צו זיין דער בעל מכשיר פון די נבילות די טריפות, איז בקיצור האסטו באגראבן נישט נאר דיך נאר דיינע קינדער אויכעט, אויבן אויף אייביג. און דאס איז ממש אן עוון פלילי, קוק דער אלטער באטער האט אונז מאכיל געווען נבילות וטריפות אלע יארן. און זיין רעבעצן אהרן באטערער'ס מאמע האט געשריגן אמאל ברבים אז זי לאזט נישט אריינברענגען א קידוש אין בארא פארק אין איר שול פון הכשרים פון די נבילות וטריפות פונעם צעהלימער. צעהלימער האט געשיקט א דין תורה צעטל, בקיצור האבן זיי געוואלט ווי מען זאגט אויסלערנען די פיסק זאל נישט זיין פריי, און למעשה אבער סאטמאר רב האט עס אפגעשטילט און ס'איז געווארן שטיל. פארשטייסט? ס'איז אויך געווען אן עוולה ווייל אז דו שטילסט עס אפ איז דאך די פשט אז ער איז גערעכט. נאר וואס? עה, אסאך עוולות האט מען געטון ביים פלייש, די עיקר עוולה איז אז ס'נישט דא א טראפ שטיקל כשר פלייש, עניוועי איז למעשה איז זי נאך געווען באלעבאס אויפן צעהלימער רב, שטעל דיר פאר מ'האט געהאט אן אישה זונה וחללה, דאס איז געווען אהרן באטערער'ס מאמע, עניוועי איז זי געווען דערשראקן אז ס'איז טרייפה דעם צעהלימער'ס הכשר, פארשטייסט? עניוועי, איז למעשה, ער האט אבער איבערגעלאזט פאר זיינע קינדער אויך די ירושה, זיינע קינדער לעבן פון דעם, און דער שייגעץ אהרן באטערער איז ארויס פון די שחיטה, ער האט געזאגט ס'איז טריפה, איז ער געלאפן נאכדעם צום סיגעטער אז ער האט נישט קיין פרנסה, זאגט ער דו בהמה, דו פון דעם טריפות האט מען חתונה געמאכט, דיין טאטע האט חתונה געמאכט אלע דיינע ברידער און שוועסטער, וואס טוסטו אזא זאך? איך וויל זעהן אז אהרן וויינשטאק זאל דיך צוריק נעמען. און ר' אהרן וויינשטאק האט צוריק גענומען אהרן באטערער. און מהאט ווייטער אנגעהאלטן מיט די שחיטה, און היינט קען ער נישט זאגן קיין ווארט, איז די מינדעסטע זאך ער זאגט זיי האבן זיין רעזיגנעישן אן פייל, ער האט ממש רעזיגנירט, און ביי אונז איז דאס אלעס אנגענומען, שטעל דיר פאר דער סיגוטער דער שייגעץ ער געט צו פרעסן נבילה עס איז געגאנגען ר' הערשעלע דער ספינקער רבי, מען האט אים געשיקט פאר פסח די בהמה פלייש האט ער עס צוריק געשיקט, געגאנגען דער סיגוטער שייגעץ מען האט אים אפגעקאלט מען האט געזאגט זאלסט וויסן. אונז האמיר גענגסטערס, דו ווייסט אז משה פרידמאן איז מיין גבאי? האט ער געזאגט פיין שיקט עס נאכאמאל. און וואס האט ער געטוהן דערמיט? ס'געווארפן אין גארביטש. דו שטייסט וואס דא האט זיך אפגעטוהן און דאס אלעס איז כשר? איין חטא וואס אונז האמיר וואס אונז האמיר ארויסגעקאפעט משיח אין אחור אריין, דאס איז דער חטא פון ציונות. ווען נישט דאס האט דער רבי געזאגט איך בין מאמין באמונה שלימה ס'איז אין די הקדמה פון ויואל משה וואלט משיח געקומען. נאר ציונות דאס איז געווען דער גאנצער חטא. קען זיין ס'איז אזוי אז די רבי זאגט אזוי איז מסתמא איז אזוי, נאר דער ציונות האט געברענגט נאך א זאך, ס'הייסט אויך ציונות, מ'האט מאכל געווען נבילות וטרייפות אלע יארן, מ'האט נישט געהאט קיין משגיח אין די פארעמס אלע יארן אז ס'איז נישט געווען קיין כשר'ע חלב ישראל, מ'האט געטוהן אלעס, מ'האט געטוהן פונקט ווי די ציונים, אונז האמיר געלעבט פונקט ווי די ציונים, אלעס איז געווען מותר לכתחילה, נאך ארגער ווי די רבנות, איז ר' חזקל, קום על רגליך און שטיי אויף אויף דיינע פיס והתוודה און זאג, יא, אבל אשמים. אנחנו, אונז האמיר אונטערגעברענגט כלל ישראל, און אזוי ווי איך האלט שוין פארן שטארבן צו נאכן שטארבן איך בין צוריק געקומען מיט תחיית המתים בין איך געקומען מתקן זיין אז ס'איז נישט דא קיין כשר פלייש אין אמעריקע ביז מ'וועט זיך צאמזעצן, נישט רבנים, די רבנים זעסט דאך וואס רבנים קענען, זיי קענען אפפעינטן טשיקנס הי הי הי הי הי הי, יעצט כאפ איך די גמרא זאגט אז אין מסכת שבת השוחט. זאגט רשי שוחט דעלמא משום מאי מחייב, וואס איז מחייב, וואסערע חטא טוט מען אז מען שעכט אום שבת? זאגט די גמרא משום צובע, מען שניידט אויף, רינט ארויס דאס בלוט, פארבט ער אפ. השוחט, פארוואס איז דער שוחט חייב משום צובע? ווייל ער פארבט אפ, ער מאכט אלעס אז דאס איז גאר כשר. זאג ס'איז טריפה, געב ארויס, זאג פארן עולם עטס ווילטס פרעסן, אונז האמיר נישט קיין כשר'ס, עטס ווילטס עסן טריפות, שטעלטס ענק אויפן קאפ, עסטס טריפות, אונז קען מען עס ענק נישט צושטעלן. ניין, צובע, מ'האט געזאגט דאס איז גאר גלאט כשר גלאט שבגלאט שבגלאט שבגלאט און יעדער לאזט זיך פון די שקצים, דו ווייסט אז ס'טויג נישט, דו ווייסט מ'עט דיך שטראפן אז דו עסט טרייפות, דו ווייסט אז יעדער ווייסט אז ס'איז נישט גוט, נאר וואס? יעדער טוט וואס ער וויל. יעצט שטייט יפת אלקים ליפת וישכון באהלי שם דער יאפעד, דאס איז אן ארגענעזעישן וואס האט געמאכט איינער מאסטער, ער איז א ארויסגעפאלענער פון בעלז, יא, בעלזא האט אויך מחנך געווען גוט. דער גראבער בער, דער חזר, דער אנגעפאשעטער, זאג אים אז ער האט אסאך סטעף וואס זיי טויגן נישט, למשל יענקל פירער מיט אנדערע. ער לאכט זיך אויס. ס'איז געקומען ראזענפעלד, איך האב אים געשיקט א מעסעדזש פיר יאר צוריק, זאגט ער, ער לאכט זיך אויס, הרב נחום ראזענבערג האט נישט קיין פול. יא, נאר נאכדעם איז דא א מיידל וואס איז געווארן א בעלזער, פון א בעלזער איז געווארן דער שרה משקלות, א חשוב'ע מיידל, זיי האבן אַכט. קינדער נעבעך מען האט עס אויסגעשמדט, און נאך אזאלכע אנדערע קעיסעס וואס איז דא אין בעלז, עניוועי, נישט דאס וואס איך וויל צוקומען צו, דער מאסטער איז אויך פון די נפילים נעבעך, עניוועי, ער ארבעט ארום א מעשה בהמה אז מען זאל מוזן לערנען אין אלע חדרים ענגליש, יעצט אנפאנג. ווען ער האט אנגעהויבן זיין מואוומענט האט ער עס אנגעהויבן נאכדעם ווען איך האב עס אנגעהויבן, איך האב קודם גערעדט די גאנצע צייט מען דארף אנהייבן צו לערנען מיט די קינדער עדיוקעישן, איך טענה אז מען לערנט עדיוקעישן אביסל ענגליש אויך, און די יונגל וויל האבן אביסל ענגליש, איז עט ער נישט לערנען גמרא עט ער כאטש זיצן אין ישיבה ווייל עט לערנען ענגליש, זיצט נישט אין היים, אז דו נעמסט אים צו אלעס האט ער גארנישט, עניוועי ער האט זיך אריינגעלאזט אין דעם זייער שטארק, און ער לויפט צו די רעגירונג. ער טוט אלעס, ער האט ארומגעשריבן יעצט אין בארא פארק אסאך בריוון, מען מוז לערנען א פאך מיט די קינדער, יעצט איך האב נישט געוואלט מיט אים גיין אינאיינעם, לכתחילה האט ער געוואלט מיט מיר גיין אינאיינעם, איך האב געזאגט הער מיך אויס, איך וויל וויסן דיין אינסענטיוו, מיין אינסענטיוו איז נישט מען זאל לערנען ענגליש, ווייל איך קען באשטיין אז יעדע בחור זאל גרעדזשועיטן מיט א GED וועט מיך אויך נישט באדערן.

נאר איך פייט ווייטער, מען גנב'עט פון די חברה פראגרעמס, מען לערנט נישט מיט זיי, ער טענה'ט יעצט אן אנדערע טענה, ער זאגט פאר די רעגירונג אז ער וויל האבן, שטעל דיר פאר וואס ער וויל, מען זאל לערנען אגאנצן טאג גוי'איש, מען זאל אינגאנצן לערנען ווער עס וועט וועלן, זאל בלייבן ביינאכט א שעה צוויי דריי, מען זאל לערנען אזוי ווי אין א היברו סקול, כ'האב גראד געזען ער איז א לינקער, למעשה אבער ער וועט עס מאכן, ער איז זייער שטארק, דא היינט אן ארטיקל געווען די וואך אין ניו יארק טיימס וועגן דעם, דיבלאזיא פרובירט עס צו פארשווייגן ווייל ער האט זיך מורא פאר די ישיבות. אבער ער האט אויך זיינע חברה און מען לאזט עס נישט. און דאס האב איך ענק אייביג געבעטן, מען מוז עפעס עדיוקעישן געבן, יעדער קומט אן נאך פרומער, נאך פרומער, און אז דו ווערסט נאך פרומער עווענטשעלי וועט זיך עס צוברעכן. די גמרא זאגט א מענטש זאל זיין רך כקנה און ער זאל נישט זיין קשה כארז, ווייל א ארז איז זייער א שטארקער בוים, דער ווינט רייסט אים אויס. אַ רך כּקנה, שאָקלט ער זיך. פֿון פּשעװאָרסקער רבין אין אַנטװערפּן איז אַרױסגעקומען אַ נײַע גזירה, אַפֿילו אײנער דאַרף עס האָבן בײַם טעלעפֿאָן, זאָל ער אָבער אין דער טאַש האַלטן אַ כּשרן פֿאָן, מע זאָל נישט זען, אַז ער גײט אַרום מיט נישט אַ כּשרן פֿאָן. ס'איז אַ נײַע מעשׂה. יעצט, װאָס האָב איך קעגן פּשעװאָרסקער? ער האָט נעבעך דרײַ קינדער, װאָס זענען װיקטימס, און ער האָט אַלע דרײַ אױסגעפֿראַסקעט, און מען האָט זיך אױסגעלערנט, אַז זײ זענען אױף גרױסע צרות, זענען זײ אָדער משוגע, אָדער אַראָפּ פֿון װעג. זײ זענען אַלעס די גרױסע חכמים. זײ גײען מיט מיטן שװונג. יעדער כאפט זיך אן ווי מער פרומער, ווי מער נישט לערנען ענגליש, און מען זאל בכלל נישט דאס און מען זאל נישט יענץ, און מען זאל האבן צוויי טעלעפאונס אין טאש. הערט אויף מיט די משוגעת'ן. עניוועי, יעצט האט דער עולם אן ערנסטן פראבלעם, ווייל אויב די גאווערמענט וועט דעסיידן, אזוי ווי ביי די פובליק סקולס, אז מען מוז לערנען א גאנצן טאג לימודי חול, אזוי ווי זיי האבן אין די קריסטליכע סקולס, די פרייוועט סקולס, זיי לערנען א גאנצן טאג לימודי חול, איז במילא וועט עס זיין א. פראבלעם. יעצט אזוי ווי איך זאג אייביג אז אונז דארף מען מאכן א קאונטער פארס, מען זאל מאכן היימישע מענטשן זאלן זיך שלאגן פאר די זעלבע זאך, און מען זאל זען וויפיל מען קען ווי מען זאגט דורך קומען מיט די גאווערמענט, אז דו לאזסט יענעם טון די אלע זאכן וועט ער דיך דיך פארפירן און דיך אראפ פירן, ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם, האב איך שוין אויך געזאגט אז ס'איז פאריגע וואך אז ס'איז געווען איינער וואס ער איז געוואויר געווארן אז די גאווערמענט געבט מיליאנען דאלער צו לערנען זיך ספעשל פאכן, און די ישיבות גנב'נען דאס. עפעס. סאו עווענטשעלי דיס איז גאנא טעיק ען ענד. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך. איך האב ענק געהאלטן אין איין זאגן וועגן דעם טשולענט. ס'איז דא די טשולענט קלאב. ס'נעמט אראפ אונזערע יונגלעך און מיידלעך נעבעך פון וועג. זיי געבן גארנישט. זיי געבן נאר אן עדזשוקעישאן. האב איך געהאלטן אז אונז דארף מען טון די זעלבע. די בחור זאל נישט דארפן אוועק לויפן. און די מיידל זאל נישט דארפן אוועק לויפן. נאר קיינער הערט גארנישט. אונז זעמער ביזי מיט אלע שטותים. יעצט כ'האב געוואלט זאגן. ס'איז געווען א מורא'דיגע מפלה פאר די חברה. זיי האבן אריינגעלייגט געלט אין בראקעלס. די אלע גבירים האבן נישט וואס צו טון לאזן זיך אריין אין פלייש, הערשי פרידמאן און דא דער קאהן, משוגענע חברה, האסט דאך גענוג געלט, דארפסט פאר'סמ'ען פויזענען כלל ישראל? עניוועי, למעשה האט מען געטראפן אז זיי פעינטן די טשיקענס איז געפערליך, מען האט שוין ארויסגעגעבן א פסק הלכה למעשה, ווער ס'האט עס געקויפט מוז כשר'ן די כלים און דער וואס האט געקויפט די אייער מוז כשר'ן די כלים. ווייזט מיר יעצט א פיקטשער ווי זאליקא זאגט אונזערע טשיקענס זענען כשר, בהמות וואס עטס זענט, זאליקא האט אמאל געלערנט הלכות טשיקען? זאליקא האט געזעסן ביי זיין טאטן אין ישיבה און האט ארומגעפעצלט מיט ווערצבערגער? ער איז באגלייבט היינט אויף פסק הלכות? נאר אזוי גייט עס, קודם מאכט מען יעדן איינעם אוועק, האסט יעדן אוועקגעמאכט איז געבליבן קיינער נישט נאר אהרן און זלמן לייב, אהרן איז נאך א שטיקל תלמיד חכם, זלמן לייב איז א שטריק פון די גאס, און זיין מיינונג איז אנגענומען אין די טשיקן. יעצט קענט עטס ענק פארשטעלן אין וואסארא שפל המצב כלל ישראל איז? אונז האמיר א פראבלעם צו מען נעמט יא געלט פאר חינוך צו נישט, א חינוך הטהור, אונז האמיר א פראבלעם ס'איז קיין חינוך נישט דא. מענטשן זאגן אז א פרוי האט א שוואכן קאפ, אזוי זאגן מענטשן, פארוואס? ווייל א פרוי ווען זי גייט דורך חבלי לידה, איז אזוי צעהרגעט און צעשאסן, אז זי שווערט אז זי וועט זיך קיינמאל מער נישט באהעפטן מער מיט איר מאן, ווער ברויך האבן אזאלעכע צרות? און אזוי זאגט רבקה אמנו, אם כן למה זה אנכי, וואס האב איך אזויפיל מתפלל געווען? עניוועי, איז למעשה נאכדעם פארגעסט זי, און זי גייט ווייטער וואוינען מיט איר מאן. איך וויל אראפנעמען דעם שלעכטן נאמען וואס מ'האט געגעבן פאר פרויען. איך האלט אז נישט פרויען האבן א שוואכן קאפ, פעדעפיילס האבן א שוואכן קאפ. זיי זעען וואס דא גייט פאר, זיי זעען מ'האלט אין איין איינזעצן, מען פארט א מחיה און זיי טוען עס ווייטער יעצט, מען האט איינגעזעצט יעצט אין ארץ ישראל, איך האב ענק שוין געזאגט, ס'איז געווען א משגיח וואס ער איז געווען אין א ישיבה און מען האט אים איינגעזעצט אויף זיבעצן יאר תפיסה און מען האט אים אויך געהייסן ער זאל באצאלן פיצויים הונדערט און פינף און פערציג טויזענט שקל, און מען האט אים געגעבן א גוטן דיל ווייל באמת'ן ער געווען א משגיח אין א ישיבה און ער האט געטשעפעט זיין אייגענע משפחה ער האט געטאטשט דריי פון זיין אייגענע משפחה יעצט ווען ער קומט דא אין קאורט האט ער דאך נישט געהאט מיט וואס צו באהאלטן דעם פנים האט ער זיך ארויף געצויגן דעם העמד מען זאל נישט זעהן זיין פנים נו וויל איך אייך פרעגן ווער האט א שוואכן קאפ ער געדענקט נישט א פרוי צו א פעדעפייל דו משוגענער הונט האסט דאך געוויסט אז די ענד אוו די דעי גייסטו אנקומען אין אזא פאזישן. נו אז דו האסט געוויסט דו גייסט אנקומען אין אזא פאזישן, האסטו דאך געוויסט אז דו'סט זיין איבעראל אין אלע צייטונגען. איז וואס האסטו געטון? האסט דיך צוגעדעקט אביסל, מען זאל דיך נישט זען? דאס איז דיר גענוג? יעדער ווייסט ווער דו ביסט, ביסט געווען א משגיח, א באקאנטער משגיח אין א ישיבה. יעצט אין אמת'ן האבן זיי אים געוואלט געבן אַכצן יאר, זיי האבן אים נאר געגעבן א יאר ווייניגער, ווייל ווען מען געבט אים די מעקסימום קען ער גיין זאגן אז ער וויל האבן א הירינג, ער קען גיין אין א העכערן קאורט. און ממילא כדי מען זאל נישט אנברענגען די צייט. קען מען זאגן קוק מען האט דיר געגעבן א יאר ווייניגער. יעצט די לויערס זאגן פון די דריי פון זיין משפחה אונז זעמער זייער העפי אז ס'האט זיך אזוי אויסגעלאזט ווייל אזוי מוזן נישט די קינדער שטיין און זאגן עדות. זיי זאגן אויכעט ס'איז פארשטענדליך אז די פאר שקלים עט נישט פארצייען אויף אזא גרויסן פלאג וואס די קינדער גייען זיך פלאגן אויף א גאנץ לעבן און מ'האט דעמאלטס געשריבן נאר איך וויל עס נישט איבערחזר'ן וואסערע שמוציגע זאכן ער האט אלס געטון מיט זיי. און זיי זאגן אויכעט אז זיי האבן הנאה אז זיי האבן נישט געמוזט שטיין אויף א סטענד, ווייל ווען נישט וואלטן דאך די רבנים מיט זיי אנגעהויבן, וואס הייסט האסט גע'מסר'ט, זיי זאגן אז דאס איז געווען אזא מורא'דיגע געווינס אז ער האט אליינס מודה געווען, ווייל זיי האבן אין דר'ערד די אלע רבנים וואס האבן תומך געווען, פון די פרומע רבנים וואס האבן תומך געווען אז מען זאל נישט לאזן די וואס זיי באקלאגן זיך אז זיי זאלן קומען אין צום משפט. און דאס וואלט געברענגט ס'זאל זיין נאך קרבנות, און ברוך השם ס'איז שוין נישט דא אזויפיל קרבנות אפילו אין ארץ ישראל, איך בין דא דריי חדשים, זיי זאגן אליין ס'שטעלט זיך אפ יעדן טאג בעסער און בעסער, און יעדער קומט ארויס מ'האט שוין היינט נישט קיין מורא. נישטא מער דאס ווארט א רב, די רבנים זאלן גיין אין דר'ערד, יעצט איך בין דא אויף א פלאץ, און כ'האב מיר שוין געדינגען, כ'האב שוין געוואלט דינגען א פלאץ אויף ראש השנה ווייל איך ווייס נישט וואו איך וועל זיין, קודם וויל איך האבן וואו צו דאווענען. האב איך געפרעגט דארטן אין א שול, א גרויסע שול, ס'דא א גוטער חזן, האב איך געפרעגט ווי אזוי מען קען דינגען א פלאץ, זאגט מען ס'דא א צעטל אויף די וואנט אז מען קאלט דעם און דעם נאמבער און דארט קען מען דינגען א פלאץ, שוין, בין איך מיך מיישב געווען, איך קאל אפ דעם נאמבער און איך וויל דינגען א פלאץ, זאגט מען אזוי, ראש השנה קאסט הונדערט פֿופֿציק שקל און יום כיפור קאסט אויך הונדערט פֿופֿציק שקל, סאו פאר דרײַ הונדערט שקל קען איך האבן א פלאץ אויף דרײַ טאג, זייער פיין, נאכדעם פרעג איך איך קען דינגען יעצט? זאגן זיי יא, זאגטס אייער נאמען און איר וועט און טרעפן דעם גבאי אין שול און באצאלן. האב איך אנגעהויבן צו שרייען קולות וואס איך פארשטיי נישט, דו קענסט דאך מיך נישט, וואנעט ווייסטו ווער איך בין? דו ווייסט אז פעדאפילים קומען אויך דאווענען ראש השנה יום כיפור? זאגט זאגט ער, אנטשולדיגט איך בין דער גבאי פון שול, איך ווייס גארנישט פון פעדאפילים, איר דארפט רעדן צום רב. האב איך געזאגט פיין, איך וויל אן אפוינטמענט צום רב, מען האט מיר געגעבן אן אפוינטמענט, פרייטאג אינדערפרי, און איך קום אריין צום רב און איך דערצייל אים וואס דא גייט פאר. אינטערעסאנט זאגט ער, ס'איז דא איינער ביי אונז אין די קריה וואס ער איז א גרויסער היי רענק פאליסמאן אן א יוניפארם, כ'על אים אריבעררופן, איך וויל ער זאל אויך הערן. און איך הייב אן מסביר צו זיין אז איינער פון פינף אין חדר זענען געטאטשט און איינער פון צען מיידלעך, און אין מקווה האט מען יעדן געטאטשט, ווענדט זיך נאר וויפיל יאר ער איז געגאנגען. פרעגט ער דעם פאליס איז אמת די נאמבערס וואס ער זאגט, זאגט ער הער אויס איך קען דיר דאס נישט ענטפערן ווייל איך בין נישט אין דעם אפטיילונג, אבער וואס ער זאגט איז ריכטיג, ס'איז ליידער א מכה און א חרבן עולם. שוין, בקיצור זאג איך אים, איך האב איינגעפירט אז אין די OU איז דא שילן וואס האבן א הכשר פון די OU, איך האב איינגעפירט אז מען קען נישט באקומען א פלאץ, מען קען נישט אריינגיין דאווענען ראש השנה און יום כיפור, נאר אויב מען מעלדט זיך א וואך פריער. כ'האב זיי פארציילט א מעשה אז איך האב אמאל געדארפט אראפטראגן פאר איינעם א מגילת אסתר, בקיצור ער זאל האבן וואו צו הערן צו ליינען די מגילה, ווייל אין יענע געגנט וואו יענער איז געווען, ער איז געווען אין א שפיטאל אין די מיליטער, א מיליטערי האספיטל, ער האט דארט געארבעט, און דארטן איז נישט געווען ארום און ארום, איז נישט געווען א חבד אפשר צוויי דריי הונדערט מייל, בקיצור האב איך געזאגט פיין איך וועל דיר עס אראפטראגן, אזוי ווי ס'איז אבער געווען שבת זכור האב איך אים געזאגט לאמיר גיין פארן, זיך א מנין, איז יוסטן איז געווען צוויי און האלב שעה אוועק, בין איך אנגעקומען אויף יוסטן, זאג איך דעם מענטש וואס נעמט קער, ווי קען מען דא איינשטיין אין א האטעל, איך וויל דא זיין שבת, די נענסטע האטעל איז זיבן מייל אוועק, שוין, זאג איך אים, דאס קען איך נישט, זאגט ער, ווען דו קומסט ווען נעכטן, נישט דאנערשטאג נאר מיטוואך, וואלט מען דיך געקענט דא געבן, אונז געבמיר. האספיטעליטי פאר שבת, מען געט פאר משפחות. נאר וואס, יעצט מוז מען האבן דיין דרייווער לייסענס אדער א ליגעל איי די, ווייל יעצט מוז מען דיך אויסטשעקן צו דו ביסט נישט א רעדזשיסטערט אויף די רעדזשיסטערט ליסט חלילה. זאג איך, ס'איז זייער א פיינע זאך, פרעג איך, ווער האט דאס איינגעפירט? זאגט ער, איינער ראביי ראזענבערג אין ניו יארק, זיי האבן אלעס געוואוסט. זאג איך אים, ווייסט ווער? איך, דו רעדסט יעצט מיט דעם ראביי ראזענבערג? אויב אזוי מאך איך פאר דיר א ספעשל. זאג איך אים, ניין, איך בין פונקט אזא חפץ חשוד פונקט ווי יעדער. און טאמער מאכסטו מיר א ספעשל גיי איך זאגן פאר די או יו, איך גיי זיי פארציילן וואס דא גייט פאר, דו קענסט נישט מאכן קיין ספעשל, איך בין אזוי ווי יעדער. זאגט ער נו ווי וועסטו הערן קריאת התורה פון שבת זכור, זאג איך איך נעם אין די קאר, איך פאר נאך צוויי הונדערט און פופציג מייל ביז איך וועל אנקומען אויף דאלאס פארט ווארט, און איך וועל זען וואס דארט איז דא, דארט קוים בין איך אנגעקומען נאך א שטאט, איך געדענק נישט ווי עס איז געווען, פרעג איך יענעם רב, איר האט ווער ס'ליינט פרשת זכור, זאגט ער ניין, אז דו ווילסט קענסטו ליינען, האב איך שוין געזען מיט וועם איך האנדל. בין איך געפארן ווייטער און איך בין אנגעקומען אין דאלאס פארט ווארט, דארט איז דא ממש וואקינג דיסטענס איז דא פיר האטעלן און איך בין דארט געווען, סאו האב איך זיי געזאגט דעם רב זאלסט וויסן אז דא דארף מען אויך אזוי איינפירן, איז לכתחילה האט מיר דער רב געזאגט נע דאס איז נאר אין אמעריקע, דער פאליס ווען ער האט געענדיגט מיט אים זאגט ער ס'איז דא נאך ארגער, עניוועי גייען זיי איינפירן דאס, פרעגט ער דעם פאליס אז איך גיב דיר יעדענס נאמען מיט יעדענס תעודת זיהוי קענסטו מיר זאגן ווער ס'איז אויף דער ליסטע דא אין ארץ ישראל זאגט ער יא, האסט נאר געגעבן א וואך כ'וועל דיר אלעס זאגן, געב מיר די ליסטע. זעהט אויס ס'געווען עפעס א מענטש וואס זיי האבן אים חושד געווען ווייל ער איז עפעס דא אינגאנצן א יאר, ער איז געקומען ערגעץ פון באר שבע צו פון כ'ווייס פון ווי פון מדבר פארן, ענד געס וואט? מוצאי שבת האט מען מיר געגעבן א ידיעה, הערסט? אז דער איד איז א וואנטעד ביי די פאליס אלס א פעדעפיליע וואס ער האט ערגעץ אנגעטון, און מ'זוכט אים, און ער האט דא געטשענדזשעט זיין איידענטעטי מיט אלעם. עניוועי, איז יעצט דער עולם האט אנגעהויבן צו קוקן אויף מיר זייער קרום דא, ער האט געמסר'ט געמסר'ט, זיי מיינען איך בין געקומען אויפצוזוכן יענעם פון ווי ער איז געקומען פון מדבר פארן צו פון באר שבע און איך בין אים געגאנגען מסר'ן, זיי כאפן נישט איך האב אים נישט געמסר'ט ווייל איך קען אים נישט, איך ווייס נאך היינט נישט ווער ער איז, נאר ליידער ס'איז נישט דא א שול וואס איז נישט דא א צען פופצן. חזירים, און דאס גייט אן אזוי גאנץ ראש השנה יום כיפור, די קינדער גייען אין טוילעט און די חזירים שפילן זיך דארטן, ס'איז נישט אין דער ארדענונג, רבותי, דער רב זאגט מיר א ר' נחום, איך האב פון אייך געלערנט אסאך, און ער גייט יעצט מיט דיר זיין זיינע חברים, זאג איך אים, איך הער זאגן איר זענט א ראש ישיבה אויך, וויל איך אייך בעטן, יעדער מענטש וואס ארבעט ביי אייך אין די ישיבה איז א חפץ חשוד, ער טשעפעט מיט בחורים, ולא מיבעיא די אראבער טשעפען זיכער מיט די בחורים, ווייל איך האב שוין געהאט צען יאר צוריק קאמפלעינס און מ'האט געמוזט ארויסווארפן אראבער. ווייל ער האט דאך נישט קיין מורא. אבער אפילו ואם תמצא לומר, די אידן, די מיט די לאנגע בערד ביז צום בעלי באטן, די זענען חפץ חשוד. בקיצור ער האט מיר אזוי באדאנקט, איך זאג אייך, איך האב אבער נישט למעשה ווי צו דאווענען יעצט, ווייל אין די שטאט קען איך נישט אריינגיין, דארטן דאווענען אפאר הונדערט אידן, און דער עולם רעדט, איך בין געקומען איינזעצן א איד, נאט דעט איי גיוו א פלייאינג הוט, אבער. איי דאונט קעיר, באט כ'האב שוין דא אויך נישט ווי צו דאווענען, קען זיין וועט עטס מיך נאך זעהן צוריק אין וויליאמסבורג, טאמער א רב זוכט א מספלל קען ער מיך אינווייטן, עניוועי איך לאז מיך אבער קאסטן געלט ראש השנה יום כיפור פאר אן עליה, איז ממילא דארף ער וויסן איך וועל עולה זיין אויכעט, נישט ער וועט קענען זאגן פאר איצעלע פימפ איך האב נישט געזעהן ער האט געדאוונט אין די בעק ער האט זיך צוגעדעקט מיטן טלית, איצעלע פימפ זאל גיין אין דר'ערד מיט אלע זיינע שייגעץ שטיקער. עניוועי, און איך זאג עס וועגן ווילימסבורג און בארא פארק אויך, עס קומען אריין מענטשן, עס קומט אריין אזא ברוך מרדכי אזא חזן, עס איז ממש א גרויל וואס דארטן גייט פאר, מען לאזט אים אין א שול, אזא יחיאל ברוינער, אזעלכע ארטער סאמעטס, עס איז ממש, עס איז אנבעליוועבל, און ווער ס'האט נישט ווי מען זאגט רחמנות אויף זיינע קינדער, דעטס היז פראבלעם, איך האב ענק שוין פארציילט, כ'וועל עס נאכאמאל פארציילן, דער דינובער, איך רוף אים דער טינובער ווייל ער האט אמאל נישט געוואלט ארויסגעבן. דעם דאסקעלאוויטש האט מאנס געווען א בחור, נישט געוואלט דער בחור זאל גיין זאגן עדות, אבער דאסקעלאוויטש איז צוריק אין דזשעיל. עניוועי, איך וויל נאר סתם פארציילן א מעשה, עס איז אריינגעקומען א פעדאפייל אין טינעף אין בית מדרש, איז דער זון צוגעגאנגען צום טאטן און געזאגט, טאטע יענער איז א פעדאפייל, געגאנגען דער טינעווער האט זיך געזעצט לעבן אים, ער האט געזעסן אין די בעק האט זיך געזעצט לעבן אים, עס האט נישט געדוירט צען מינוט און יענער האט זיך געפילט אומבאקוועם אז דער רב זיצט קעגן אים, און ער זאגט אז דער רב האט נישט געדאווענט אויך נישט, ער איז סתם געזעסן, ער האט אים אבזערווד, בקיצור איז געגאנגען דער. מענטש און איז ארויס אין טוילעט און גאנגען דער דינובער איז אויך ארויס אין טוילעט און איז נאכגעגאנגען אין בית כיסא און ער האט געטון אזוי ווי איך זאג מען זאל קודם אריינגיין קוקן צו ס'איז נישט דא קיינער אין בית כיסא באהאלטן און ער האט זיך אפגעשטעלט ווארטן יענער קומט ארויס פון בית כיסא ער זעט דער דינובער איז נישט געגאנגען אין בית כיסא פרעגט ער אים זאג נאר דינובער רב איר דארפט יעצט אויך געדארפט גיין אין בית כיסא אז איר זענט געקומען זאגט ער ניין איך האב געהערט זאגן ביסט א פעדעפייל און איך האב דא אפאר הונדערט קינדער און איך קען נישט וואטשן אלע קינדער האב איך מיישב געווען איך גיי דיך וואטשן יענער האט עס געהערט, זיך געוואשן די הענט, און ער איז געגאנגען זוכן אן אנדערן שול. אזוי דארף עס זיין רבותי, רבותי ס'קומט א קלין קאמיוניטי וועדער יו לייק איט אר נאט, באט פליז בי ע פארט אוו איט, משיח גייט קומען, בי ע פארט אוו איט, אינעם גרויסן סאטמארער בית מדרש ס'קומען טויזענטער געסט, מ'עט זיך שטופן, מ'עט קומען פון אויסלאנד, יעדער עט קומען דארטן זוכן אפאר פיש, אפאר בחורים, כ'האב אים געזאגט ביים ציון ביים הייליגן רעבן ביים דברי יואל האט מען געוואלט מאנס זיין א בחור, ער איז נישט קיין בחור, ער איז א אינגערמאן, ער זעט נאר אויס יונג ווי א בחור. און דאס איז א ווערטשאפט? אין אזא סאסייעטי לעב מיר אונז? און ווי פלעגט דער חזר ברוך מרדכי זאגן, היינט האב איך געכאפט א גוטן פעטן העכטל, פוי די חזר וואס דו ביסט, האסט געטאטשט איינעם ביין אות ברית קודש, האסטו געכאפט א העכטל האסטו געכאפט, די הענט זאלן דיר אפפאלן נאך ביין לעבצייט, עניוועי, מען דארף וואטשן וואס מען טוט און מען דארף וואטשן אויף די קינדער. כ'האב געוואלט זאגן א מורא'דיגע זאך, עטס ווייסט פארוואס די צייטונג אין ארץ ישראל שרייבט נישט קיין נעמען? ווייל זיי ווילן נישט מאכן א פגם משפחה, זיי זאגן די קינדער זענען גארנישט שולדיג. איז דער אמת איז, אונז האט מען שוין אויך געמעגט אויפהערן צו שרייבן נעמען, ווייל אמאל פלעגט מען זאגן אה נחום ראזענבערג'ס ליגנט, נאר וועגן דעם האב איך געמוזט זאגן יעדן ביי נאמען, אבער היינט זאגט שוין קיינער נישט נחום ראזענבערג'ס ליגנט, היינט ווייסט שוין יעדער פונקט אזוי גוט ווי איך. איז דער מענטש וואס כ'האב עהם געזאגט אז ער האט געטשעפעט זיינע ניסעס, דאס איז מקלף. האט ער געדארפט באצאלן הונדערטער טויזענטער שקלים און ער גייט זיצן אויף זיבעצן יאר, דאס איז מקלף. דאס איז דער מענטש וואס ער איז א מחותן צוויי מאל מיטן ר חיים קניבסקי. עניוועי, ס'איז ביטער ווי א גאל. טאמער מיינט עטס אז דאס איז עס, איז איז דא נאך א ערגערע זאך וואס איז היינט געשען. ס'איז דא א טאטע וואס ער האט געהאט ער האט זיבן קינדער, ער האט אכט האט ער, אבער זיבן פון די אכט האט ער געשטופט ווי מ'טאר נישט און געטשעפעט זיי מיני. ער האט זיי געטאטשט ווי מען טאר נישט. יעצט ס'איז דא אין חדרי חרדים האט ער אזא זאך אז ווען מען רעדט פון פעדאפיילס הייבט ער אן מיטן פסוק וביערת הרע מקרבך זאגט ער א תושב פון בית שמש ער איז בערך פופציג יאר האט מען אים איינגעזעצט דעם דאנערשטאג דעם געוועזענעם אז ער האט געטאטשט די אייגענע זון מיט די טעכטער אסאך יארן. און דאס איז א מורא'דיגע פארברעך סיי הלכה'דיג און סיי חוק הישראלי ווי זיי רופן דאס. ס'איז א נארמאלע זאך אז מען טאר נישט טאטשן קינדער. עניוועי, זיי גייען אים ברענגען יעצט צום בית משפט, זיי וועלן פארלענגערן זיין משפט. ס'איז גוט, ער ער ער וועט שוין האבן זיין חיים טובים. יעצט זיי שטעלן צאם ביידע מעשות, אז די ערשטע מעשה פון דעם מקלף האט באקומען זיבעצן יאר, ער איז אויכעט פופציג יאר אלט, זעט אויס די פופציג יעריגע זענען שוין אנקאנטראלעבל, די ווייבער זענען שוין צו אלט, מוזן זיי שוין גיין צו די קינדער, איטס סאטש א שעים, איך לאך נעבעך, איך לאך ווייל כ'האב אזוי ביטערליך געווינען, כ'האב נישט געגלייבט צוויי זאכן, קודם כ'על אזוי ביטער געווינען און יעדער העט וויסן דערפון, און נאכדעם אז ס'עט נעמען אזא קורצע צייט, איך האב אלץ געהאלטן ווען כ'על אלט זיין זיבעציג אכציג און ניינציג אפשר העט מען זאגן יא ר' נחום איז עפעס געווען גערעכט. היינט, איך גיי מאה שערים, איך גיי אין גאולה, יעדער קומט צו, נעכטן איז צוגעקומען א בחור, כ'האב ענק געזאגט, איינמאל איז צוגעקומען צוויי דריי וואכן צוריק א חתן, און ער האט געזאגט ער וויל וויסן צו ער מוז זאגן פאר די כלה, די סוף איז געווען ער האט געזען א סייקייטריסט, כ'האב אים געשיקט צו א סייקייטריסט, און ער האט מיר געזאגט אז דער סייקייטריסט האט אים געזאגט, כ'האב נישט געפרעגט, כ'האב נישט ליב צו מישן, סייקייטריסט האט געזאגט ער איז מחויב צו זאגן פאר די כלה. און זי אז די גאון זאל זי זאגן פאר אירע עלטערן זאל עס נישט האלטן פאר א סוד, און אז עס וועט זיין אויס שידוך וועט זיין אויס שידוך. יעצט נעכטן טרעפט מיך אויך א בחור זאגט ער אוי ביסטו גערעכט, אוי אוי אוי האט מען מיט מיר געמאכט זנות אין אין די מקוואות, אוי ביסטו גערעכט, זאג איך אים איך פריי מיך זייער איך בין גערעכט אבער וואס האב איך דערפון. יעצט ס'איז געקומען פאר ראש השנה קומען די רבנים זיי שיקן שליחים אז איך בין קיינמאל נישט געווען אין חרם, ס'איז א שקר מ'קען נישט לייגן שלא בפניו א חרם. האב איך זיי געזאגט, דאס זעלבע האב איך אים געשריגן די גאנצע צייט, איך האב דאך דאס צו אים געטענה'ט, נאר דעמאלטס האט עטס געמיינט עטס העטס געווינען האט עטס מיך געהאט אין דר'ערד, יעצט האב איך ענק אין דר'ערד, כ'בין יא אין חרם צו נישט אין חרם שפילט נישט קיין ראלע, איך האב אויף אים צוריק געלייגט דאס וואס עטס האטס אויף מיר געלייגט, כ'האב געזאגט אדרבה, יעצט וואס ווילט עטס יעצט, כ'ווייס וואס עטס ווילט, ס'ווילטס איך זאל נישט לייגן מער אויפן האטליין, וועל איטס טו בעד, יו פלעיד די געים, יו לאזט. דעטס אלל. דער גאלאנטער האט שוין געזאגט נאך איינעם, דער נחום האט אים צו צוריסן אויף שטיקער, ער האט נאך געקלערט אמאל א שידוך צו טוהן און חתונה האבן, נחום האט אים אראפגענומען פון די מעפ, ליסן גאלאנטער רב, האסט זיך געוואלט טשעפען, האסט געמיינט אז איצעלע פומפ וועט דיך קענען שיצן, נו קען ער דיך נישט שיצן, ביסטו אויף צרות. עניוועי, ס'גוט רבותי, האלטס ענק די הענט ביי זיך און פארטיג. קען נישט זיין אז ס'איז געווען א חרם, ווייל ווען ס'איז א חרם טאר איך דאך נישט וואוינען מיט מיין ווייב אויך נישט. חרם האט אין זיך שווערע הלכות, מ'וואלט נישט געטארט ווען מל'ן מיינע קינדער, די אייניקלעך, אוודאי איז נישט געווען קיין חרם, ס'איז געווען איצעלע פומפ, איצעלע פומפ האט אנגעדרייט די סאכדעס און איך האב געזאגט איצעלע איך קען דיך דאך פון חדר, איך האב פאר דיר נישט קיין מורא, פארוואס? ווייל איך טוה א מלחמה פארן אייבערשטנ'ס וועגן, סא איך האב נישט פאר דיר קיין מורא, דו ביסט א בשר ודם, און איך האב איצעלע פומפן אויך געשטעלט אויפן פלאץ. ער איז קראנק געווארן, ער האט זיך אויפגערעגט, ער איז אראפגעפאלן אינגאנצן פון זיין הויעכן לעוועל, מען האט נישט קיין דרך ארץ פאר אים מער, ס'איז גארנישט, און ווען ס'קומט צו א דין תורה, זאגן די בעלי דינים אז ער הערט אויס דעם האטליין אויפן מייק, מען טאר דאך נישט הערן, מעג מען אים שוין יא הערן, עניוועי, ס'איז גוט. יעצט אריינגעקומען יעצט נאך א זאך אז ס'איז דא א רב אין א בית הכנסת אין בני ברק, שטעל דיר פאר וואס א הויעכע פאזישן ער האט, ער האט מאנס געווען פיר מאל א פרום מיידל איז זי יעצט געקומען פאראויס, הע הע, ברוך השם, דער עולם האט שוין נישט מער קיין דרך ארץ פאר רבנים, און נישט נאר דאס, עטס באמערקט אז קיינער נעמט זיך נישט אן שוין, קיינער גייט שוין נישט זאגן זי איז א מסור מיט די אלע מסור בסור דסור, העי, די געים איז גאוינג טו בי אווער. ווערי סון, אם ירצה השם. דער עולם מיינט איך זיץ נאך זאג א פסק און מען דארף נישט גיין הערן תקיעת שופר, דאס זאג איך שוין יארן, מיינט דער עולם אז. יו נאו, ער איז נישט קיין רב, ער האט נישט קיין דעת תורה, עטס קענט, די האול ניין יארדס קענט עטס דאך זייער גוט, יא, אזוי גייט עס ליידער. מען מאכט חוזק, מען לאכט, מען טוט, יא, ס'איז גוט, מען קאלט אריין ווער ביסטו, און מען וועט דיך לייגן אין חרם, מען וועט, מען וועט, מען וועט, איר קענט זיך שטעלן אויפן קאפ אלע. כ'האב געזאגט אז א פרוי וואס זי וואטשט קינדער טאר נישט גיין הערן תקיעת שופר, כ'האב עס געזאגט די פאר יאר און די יאר, יעדע יאר באקום איך אזאלכע קאלס, בום בום!

און ער האט נישט געהאט בעסערס וואס צו טון, ער איז מען זעהט ער איז א הויעכער א מענטש מיט א בארד מיט די גאנצע קלאפער געצייג. סא בקיצור רבותי, עטץ קוק קוקטס אויפן שלחן ערוך און איך קוק אויפן אויף די פרוי, איך קוק אן צו גער קומט ער נישט צוריק, רבותי די גאס איז אזוי אינפעסטעט מיט שייגעץ שטיקעס, מען קוקט שוין נישט וועם מען נעמט, וואס קען א קינד פון זעקס יאר א מיידעלע האבן מיט דיר אין קאמפעטיבל? וואס איז די קאמפעטיבל? זי האט אפילו נישט קיין לאך וואו דיין אבר קען אריינפיטן. דיין אבר מוז זיין עטליעסט אזוי גרויס אז וואלסט איר אויפגעריסן. און דעטס קאלד סעקס און דעטס קאלד ענדזשוימענט. און דאס לאזט מען צו. און א מאמע מעג איבערלאזן קינדער אויף בעיביסיטערס אפילו אויף די עלטסטע טאכטער. האסט למשל צען קינדער צו אכט קינדער צו פינף קינדער און די עלטסטע איז צוועלף יאר. ווען ס'געשעט אן עמורדזשענסי ווען ס'איז דא א רויך אין הויז ווייסטו וואס צו טון? ווי מעגסטו טון אזא רציחה? תקיעת שופר? דער אייבערשטער האט דיך געפאטערט פון אלעם און. מצות עשה שהזמן גרמא, נישט אויף אין תקיעת שופר. כ'וויל נאכאמאל זאגן, כ'האב געזאגט און כ'על עס זאגן נאכאמאל, אויב דו האסט קינדער צו וואטשן, זוך נישט קיינע תורות, ביסט אזוי מחויב אין תקיעת שופר, פונקט ווי דו ביסט מחויב פורים ביינאכט צו הערן שופר, ס'איז די זעלבע זאך. אזוי ווי פורים ביינאכט איז נישט דא קיין שופר, איז נישט דא אין ראש השנה פאר דיר קיין שופר. די קינדער פאטערן דיך. נאך מער אז דו לאזט איבער די קינדער, ביסט א רוצח. ס'איז געווען אמאל א מענטש, א סאלדאט, ער איז געשטאנען ביים פראנט, די בעלי מוסר ברענגען דאס פאר א משל, ער איז געשטאנען אין סיביר ביים פראנט, די שונאים זאלן נישט אריינקומען, אינמיטן די נאכט רוקט ער זיך אן צום פאלאץ פון קעניג און זאגט כ'האב געהאט אזעלכע געגועים דיך צו זעהן, וואו איך בין געקומען צו לויפן פון סיביר, זאגט דער קעניג דו ביסט משוגע האסט דאך איבערגעלאזט דעמאלטס אן עפענונג דארט וואו דו האסט געוואטשט קען דאך דער שונא אריינקומען, נעמט ער א ביקס און שיסט אים גראד אפ. האסט געהאט גרויסע געגועים? האב נישט קיין גרויסע געגועים, קאנטראל דיך. די זעלבע אויך נישט איבערצולאזן א קינד אליינס, דאס איז גרעסער גג ג, איך'ל ענק זאגן מער, איך גיי מיט ענק נאך א טריפ און נאך א סטעפ פארווארד, טאמער לאמיר זאגן מען האט אריינגעפירט א ווייב אין שפיטאל, זי איז א יולדת, צו וואטעווער, דעיר איז סאו מעני טינגס דעט קען העפן, און דו בלייבסט אליינס אינדערהיים וואטשן די קינדער, ביסטו אויך פטור פון תקיעת שופר, ווייל אזוי האמער אונז א כלל גדול. ס'האמיר א כלל גדול אז עוסק במצוה פטור מן המצוה, ס'איז נישט דא נאך אזא מצוה ווי צו וואטשן קינדער, דו ביסט אויך פטור, דער זכר, נישט נאר די נקבה, דער זכר איז אויך פטור, ענד טעיק איט פראם מי, ווייל איך ווייס וואס גייט פאר, און נישט נאר דאס, די קינדער זענען היינט אזוי צולאזט, שטעל דיר פאר, ס'איז דא א יונגל, ס'איז דא צוויי יונגלעך, זיי האבן א עלעקטרישן, ביציקל, זיי האבן אלעס. א פרוי איז אריינגעגאנגען אין א סטאר אין בני ברק קויפן שיך פאר די קינדער, מיענווייל אהער און אהין, מען לייגט זיך אראפ דעם בערזל, מען טרייט אן די שיך, האבן זיי צוגע'גנב'עט אלע קרעדיט קארדס מיטן געלט, זיי זאגן אליינס בני ברק האט דאך נישט געהאט א מין אזא מין זאך אפילו, קינדער פון צען יאר זאלן צוגנב'נען פון פרויען קרעדיט קארדס מיט געלטער, איטס איטס אנבעליוועבל, און דער צען יעריגער קען שוין שטופן אין תחת אויך פאר איינעם, אבער ער ווייסט שוין פונקטליך וואס ער טוט.

אלעס מוז זיין ארום דיין טיש. און כ'האב ענק שוין געזאגט, ווען א קינד דארף גיין אין טוילעט, גייט מען מיט, און מען באקוקט קודם דעם טוילעט צי ס'נישט דארט דא איינער, ווייל די חזירים זיצן דארט, און אונטערן טוילעט, ס'גייט דאך נישט ביז אראפ, איז אונטערן טוילעט שטופן זיי אריין די הענט פאר פרעמדע מענטשן. זייער געווארנט זיין וואס מען טוט, און אז ס'קומט אויס אז האסט נישט געהערט שופר, עסט צו זאגן דעם אייבערשטן, ליסן כ'האב געהיטן דיינע קינדער, וואט עלס קעד איי דא? איי דיד קאנסטראקטיוו, און רבותי איך ווייס דער עולם זאגט נחום ראזנבערג זאגט, נחום ראזנבערג ווייסט צו גוט וואס ער זאגט, און איך זאל קענען די סוגיא פון חזקיה ואביי מיט תרומת כהנים אזוי גוט ווי איך קען די סוגיא, וואלט איך געשריבן פינף ספרים אזוי ווי די נודע ביהודה, פינף, נישט איינס. רבותי פאלגטס מיך, יו וויל נעווער ריגרעט.

גענוג דא איינער וואס ער וועט זיין אין אומאן ראש השנה, און וועגן דעם זאג איך ענק אז עטס פארטס אויף אומאן עטס נעמטס מיט קינדער זענט עטס אין דר'ערד, און אז עטס פארטס אויף אומאן עטס לאזטס דא די קינדער זענט עטס צוויי מאל אין דר'ערד, און שוין. ס'דא א רב וואס ער האט בערך הונדערט טויזענט הערות אויף זיין קו, און ער האט מיך ארויפגעלייגט אויף זיין קו וועגן וואס איך זאג וועגן אומאן וואס דארט גייט פאר, זייער אינטערעסאנט, איז זאגט ער אזוי. רבי נתן האט געשריבן, ליקוטי תפילות ברענגט ער אז רבי נחמן האט געבעטן ער זאל זוכה זיין. וואס הייסט רבי נחמן? עס איז ליקוטי תפילות פון איינע פון די תורות וואס מען האט געמאכט פון די תורות תפילות, זוכה זיין צו קומען אויף ארץ ישראל אויף אדמת הקודש, און וויינט זיך אויס דארטן אז ער וויל זוכה זיין אויף ארץ ישראל צו קומען, און יעצט נעמט מען ראש השנה דעם הייליגסטן טאג און מען טראגט אוועק דעם עולם אז זאלן זיין אין חוץ לארץ, דאס איז ממש א סטרא אחרא, די גאנצע זאך איז איין שטיק סטרא אחרא. ס'האט נישט אין זיך קיין טראפ דבר שבקדושה. נחמן האט געלעבט, ער איז שוין געשטאנען פארן שטארבן. ער האט געהאט טובערקולאסיס. פאר ראש השנה האט ער ארויסגעלאזט אז ווער ס'איז נאנט צו מיר זאל קומען צו מיר אויף ראש השנה. איינער זאגט איך בין נאכנישט פאריבער. און ער איז טאקע יא אוועק. ד' חול המועד סוכות איז ער אוועק. ס'איז געבליבן אז אה דאס איז עס, מ'מוז פארן און אז מ'קען נישט פארן און אז. אשרינו שזכינו, כ'וועל דיר זאגן איין זאך, הרב נחמן האט עס געקענט פארקויפן, כ'מיין וואס מען האט נאכגעזאגט, איך האלט עס א כלי שלישי, עס געקענט פארקויפן פאר די פרענקער, די אשכנזים האבן עס נישט געקויפט, אשכנזים זיצן אינדערהיים מיט די ווייבער און אויף די ווייבער ראש השנה, איטס אקעי, מען מעג על פי הלכה וואוינען מיט די פרוי אויך אויב דער יצר הרע איז זיך מתגבר אויף, און דאס איז פרענקישע מעשות, דעטס אלל איט איז. פרענקישע מעשות, און ס'ברענגט א חורבן. ס'איז געווען איינער פון די גרויסע צדיקים תלמידי בעל שם, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל מ'מיינט איך מאך חוזק פון תלמידי בעל שם, ער האט געגעבן א זאג מיר זאל מען מאכן א טיפן קבר, צוויי מעטער טיף, ווייל יאכעל גיין שפאצירן דארטן, יא יאכעל גיין שפאצירן, וועסטו גיין שפאצירן, די שאלה איז נאר ווי דו וועסט גיין שפאצירן. זיי האבן געהאט אסאך מאל אזאלכע זאכן און זייער אמונה. איז געווען שטארק אז זיי האבן געטון פארן אייבערשטן און זיי האבן נישט קיין מורא פאר די חיבוט הקבר, האבן זיי אמאל געזאגט אזא ווארט, אבער דאס מיינט אז דאס איז תורת משה? האט הרב נחמן געזאגט מען זאל קומען, מען זאל יא קומען, מען זאל נישט קומען, יא האט ער געזאגט. ר' מעכל דארפמאן האט מיר געזאגט אז ער פלעגט דארטן פארן דאווענען אלע יארן באהאלטענערהייט, זיין טאטע האט מען נעבעך געהארגעט לעבעדיגערהייט ווייל ער איז געווען דער רב, און מען האט אים געלאזט שעכטן און ער האט נישט אויסגעזאגט ווער ס'קומט שעכטן. און ער האט געזאגט, איך קוק נישט אויף קיין פרוי און איך פרעג זיי נישט ווער זיי זענען, מען האט געגראבן א גריב לעבן בית מדרש, מען האט אים אריינגעווארפן לעבעדיגערהייט און צוגעדעקט, איז דער ר' מעכל דארפמאן פלעגט מיר זאגן אז מען פלעגט פארן צאם דארטן טרעפן א מנין, ווייל אין מאסקווע איז נישט געווען קיין מנין וואס מען האט זיך מורא געהאט צו דאווענען, ווייל די קעי דזשי בי פלעגט מיט דאווענען, זיי האבן געוואוסט ווער ס'איז געקומען דאווענען און מען האט זיך נוקם געווען. איז מען געקומען און מען האט געדאווענט, פלעגן זיי זאגן נאך מנחה, נו. א מנחה האמער, ווייל צו מעריב צו מ'עט לעבן ווייסט מען נישט, ווייל ווען די קעי דזשי בי כאפט עס הרג'עט מען זיי דען. און אזוי געווען א נאך מעריב האט מען געזאגט א מעריב האמער א באלטע מערב א שחרית מען האט דארט געדאווענט פשוט במחתרת אזוי ווי דעם טעם פון וואס מען האט געטוישט אז מען בלאזט נישט ביי שחרית נאר ביי מוסף איז געווען וועגן אין פעלד די גוים פלעגן לאקערן אויף די אידן בקיצור און דארט איז געווען א פלאץ ווי מען האט געדאווענט דאווענט במחתרת אבער מען האט געדאווענט ס'איז געווען א דארף. דארף אומאן איז געווען א דערפעלע. איז היינט איז געווארן א חסידות תורת משה מען מוז איבערלאזן די ווייב, מיטנעמען די קינדער, און שטותים מיט הבלים די אלע זאכן, ס'איז געווארן א גאנצע חסידות. איך וויל ענק זאגן איין זאך, ס'האט מיר געזאגט איינער אז זיין טאטע האט אים געזאגט אז אויב מען ברענגט א קינד פאר די זיבן יאר אויף אומאן העט ער נישט גיין אונטער די חופה נאר מיט א ווייסן קיטל ס'מיינט שוין טראגן זויבערע און זויבערער אלעס וועט זיין זויבער מבית און מבחוץ. זאגט מיר יענער, איך זאג דיר קלאר און אפן, איך בין געווען אין אומאן, איינער האט מיך דארט מאלעסטעט און גערעיפט, און איך בין שוין אלט צוויי און דרײַסיק, דרײַ און דרײַסיק, איך קען נישט קיין שידוך טון, זאגט ער, צו איך וועל גיין מיט א ווייס קיטל צו נישט בין איך נישט מחולק, ווייל כ'על זיכער גיין מיט א ווייס קיטל, ווייל פאר א טויטן טוט מען אויך דאס אן. נאר איך מיין ס'עט נישט זיין אונטער די חופה, ס'עט זיין אז כ'על גיין אין דר'ערד אריין מיט א ווייס קיטל, נא זאגט מיר די אלע זאכן וואס ר' נחמן האט געזאגט. שמירת הילדים איז פאר אלעם. יעצט אויב דו ביסט א איד וואס דו האסט נישט קיין קינדער, און דו האסט נישט קיין אייניקלעך, און דו האסט נישט וואס צו טון מיטן געלט, איז אז דו ווילסט קענסטו כאפן מיט א נסיעה אויף אומאן און דאווענען דארטן ראש השנה, אבער אויב דו דארפסט וואטשן קינדער וויאזוי קענסטו אוועקפארן, און אויב דו דארפסט וואטשן אייניקלעך.

וואלט ר' נחמן געבליבן אינדערהיים וואטשן מיינע קינדער ראש השנה? ניין, ווייל הלא ראש השנה שלי איז דאך עולה על הכל, על הכל יתגדל ויתקדש שמיה רבא, הא? אז ר' נחמן וואלט עס נישט געטון צו וואטשן דיינע קינדער, איז פאר דו נישט אהין אן דעם וואס דו האסט ווער ס'זאל וואטשן דיינע קינדער, און די איינציגע ווער ס'קען זיי באמת וואטשן איז דער אייגענער טאטע, און אפשר דאס שוין היינט אויך נישט, האסט געהערט, א איד האט אכט קינדער, זיבן האט ער שוין גערעיפט און מ'האט אים אהינגעזעצט נעכטן. ס'איז א אומגליק וואס גייט דא פאר. יעצט איך וויל ענק זאגן די תפילה וואס ר' נתן שרייבט, ר' נתן זאגט אזוי, זכני מען בעט דעם אייבערשטן זאלסט מיך מזכה זיין ברחמיך הרבים מיט דיין גרויס רחמנות, שיהיה לי, ס'זאל זיין צו מיר, ולכל ישראל און פאר אלע אידן, כיסופים, גליסטונג וגעגועים, אויך אזאלכע מין גליסטונג והשתוקקות, מען זאל משתוקק זיין, וחשק אמיתי לבוא אל ארץ ישראל. אתה יודע גודל ההכרח שלי, דו ווייסט ווי ווייט ס'איז פאר מיר וויכטיג. כמה אני צריך וויפיל איך ברויך עס האבן ומוכרח און ס'מוז אזוי זיין להיות שם בארץ הקדושה אז איך זאל דארט זיין פארוואס כי שם עיקר יסוד מקור האמונה הקדושה דאס שרייבט רבי נתן אין זיינע תפילות פון א תורה וואס רבי נחמן רעדט וועגן ארץ ישראל יעצט איך מיין עס נישט צו ברענגען אז וועגן ציונות היינט ווייסט מען די אלע זאכן האבן זיך אביסל געטוישט די מקור הקליפות דא. אבער עכ"פ קען מען נישט זאגן אז די איידיע פון ר' נחמן איז געווען אז מען זאל זאגן פאר אלע אידן פארטס אויף אומאן ראש השנה זיצן מיר אין ארץ ישראל, ס'איז אזוי ווי איך בין מסביר, אין ארץ ישראל ליגן תנאים און אמוראים נאך פון פריעריגע, זיי ליגן ח ח אברהם אבינו, די גאנצע יסוד פון אידישקייט ליגט דא, געווען א ר' נחמן מיט הונדערט צוויי הונדערט יאר צוריק. און יעדער זאל פארן דארטן, און ווייסט ווען נאך ראש השנה, ווען ער זאגט מען זאל פארן ערב פורים וואלט גוט געווען, אבער ראש השנה ווען מען דארף זיך צוגרייטן, ס'א יום הדין, ס'איז א, יעצט די יאר גייט זיין א טריפל העדער דריי טעג, גיי וואטש קינדער דריי טעג, שטותים מיט נארישקייטן, מען טאר נישט פארן ווילאנג מען האט קינדער, און ווען מען האט שוין נישט די קינדער אין שטוב, ווען זענען שוין אן דעיר אָון. דארף מען וואטשן די אייניקלעך, און ווען דו ביסט גענוג אלט אז דו קענסט שוין ווי מען זאגט פארן אויף אומאן, דארפסטו שוין נישט פארן וועגן געזונטהייט. יעצט איז דא נאך א זאך, ס'איז דא דער נאוונאמינסקער שייגעץ, אנטשולדיגט נאוונאמינסקער רבי וואס ער בעקט די שקצים, און ער האט זיך ארויסגעשטעלט מיט די אגודה מען זאל מלחמה האלטן מיט אונז, מיט די אלע מענטשן וואס זיי טרייען צו פראטעקטן די אינעסענט וויקטימס און זיי טרייען צו עקספאוזן פעדעפיילס, און יעצט איז געקומען צו א מצב וואס אין פראנט פון זיין גרויסן בית מדרש וואס ער האט דארטן אין לעבן בארא פארק איז מען זיך צוזאמען געקומען דארטן א גרויסע פראטעסט, זייער שיינע פאוסטערס, און צוביסלעך נעמען מיר אונז איין אלעם, אלע שונאים מיט אלעם, ברוך השם ער האט עס נישט געטארט טוען אלע יארן, ווער איז ער? וואס איז ער? די אגודה? זיי האבן אים געגעבן אביסל געלט? איז ער געגאנגען דרש'ענען אז מען דארף מאכן א שווייג? נא נא נא נא נא. ער האט געמיינט מ'וועט קענען מאכן א שווייג. ער מיינט ער איז אין נאוונעמינסק דארט אין איך ווייס אין פוילן צו ווי. ער זאל דארט צוריק גיין דארט זאל ער מאכן א שווייג. סא ברוך השם אז דער עולם האט זיך אויפגעוועקט. וויאזוי האט דער ערשטער בוש געזאגט? וויר גאנא סמאוק הים אוט פראם די בונקערס? וויר גאנא סמאוק הים אוט פראם די ישיבות? ענד פראם די תלמוד תורה'ס, אבער איך ווייס איך האב ענק שוין געזאגט און ווען נישט זאל איך עס ענק יעצט זאגן, ס'איז געווען די קעדילעק פון די ישיבות, תורה תמימה, און דער מרגליות האט זיך מיט אונז געשלאגן, מיר האט געזאגט איינער וואס ארבעט דארטן, עטס האטס געווינען, פרעג איך וויאזוי, זאגט ער ס'איז געפאלן פון זיבן אכט הונדערט קינדער איז געפאלן אויף ווייניגער ווי הונדערט קינדער, דאס הייסט נישט געווינען? נא עטס האטס געווינען. כ'וויל אייך אויך זאגן, כ'האב גערעדט אז מ'זאל נישט שיקן די קינדער אוועק אין דאמעטאריס, איר ווייסט וויפיל טאטעס פאלגן? דער ישראל האגער המצרי האט דא יענעם פראבלעם, ווייל די חברה פון וויליאמסבורג ווילן בויען יעצט א ישיבה קטנה פאר די צוויי פאר די העכערע כיתות, זיי ווילן נישט שיקן נישט אויף הילבערן און נישט אויף גיבערס. נא עטס וועטס ענק אויסלערנען, אונז האמיר געווינען. ארץ צדורן ואנ צ בי צדקו ס'ביום מאוחר. ס'וועט נעמען יש מומחה לאחר זמן. טאטעס קאלן און זאגן דו האסט אונז אויפגעקלערט, אונז האבן אראפגעלייגט דעם פיס, אונז גייען מער נישט שיקן די קינדער אין ערגעץ ווייל די חברה ווילן מאכן קאלעדזש פראגרעמס אויף אונזערע קינדער, אונז ווילן מיר זיי דא האבן, און אונז ווילן מיר מאכן די פראגרעמס און זיך צו צוטיילן, ס'זאל אונז נישט קאסטן אזוי טייער. און אז דער אייבישטער וועט העלפן און מ'וועט קענען עס ערלעדיגן איז עס זייער גוט, ס'וועט קומען דערצו, נישט געזארגט. ווי קען מען טראסטן פאר ישראל האגער המצרי תלמידים, ער איז דאך א חזיר. ער קען אראפציען די הויזן פאר א בחור און זאגן כ'האב געוואלט קוקן צו ער איז גע'מל'עט צו ער האט שוין שתי שערות ער זאל עם קענען לאזן באקן מצות. נאך א וועלטס חזיר ער הוא ובניו בקרב הארץ. זיינע קינדער די זעלבע חזירים. שטעל דיר פאר, וויזשניץ טראסט נישט זיין אייגענעם רב און ס'טראסט נישט זייער אייגענע חסידות און זיי ווייסן אז צו האלטן די קינדער אינדערהיים איז די וויכטיגסטע זאך. דאס הייסט נישט קיין געווינס.

תלמידים האט ער א מכה. ער קען זאגן תורה, אישי כסזריה וילדו ותמך, כ'דענק נישט פונקטליך, דאס באטרעפט חיים מאיר בן ישראל. א שיגענער וואס ער איז. ער איז געלאפן אויף פון סאטמאר אויף פאפא, פון פאפא ארומגעלאפן, ווער ווייסט, ווער ווייסט צו מ'האט אים נישט מאלעסטעט, צו ער האט נישט מאלעסטעט בחורים אין ישיבה. ווער ווייסט? כ'ווייס שוין היינט גארנישט. נאר איין זאך, וואס דאס זאגן האבן מיר אונז שוין גלייבן היינט. יעצט איז דא א צעטל וואס איז נאך געווען אין עובדיה יוסף'ס לעבצייט, ס'הייסט מודעה חשובה, א וויכטיגע מודעה לכל נשות ירושלים ובנותיהן, די אלע מיידלעך מיט די ווייבעלעך, המתפללים בתוך עזרת הנשים של בית הכנסת שלנו, אגודת בית הכנסת מודיע בזה לכל הצדקניות, אונז זעמיר מודיע אז די. פרויען, די צדקניות וואס זיי דאווענען אין עזרת נשים כי כמו בכל ראש השנה ויום כיפור, אזוי ווי יעדן ראש השנה יום כיפור, אישה אשר עקב מחלתה חס ושלום אינה יכולה להגיע לבית הכנסת, א פרוי וואס וועגן איר קראנקייט קען זי נישט קומען צו די שול, שתודיע זאת להגבאי ר' עמרם, הא הא הא דעם ר' עמרם. איבער דעם מוז מען אונז כאפן א שמועס, זאל מודיע זיין פארן גבאי, נשלח לה לביתה בעל תוקע, אונז שיקן א בעל תוקע זאל בלאזן, הערסט, און וואס העט זיין יום כיפור, צו וואס דארף מען יום כיפור, יום כיפור בלאזט מען דאך נישט, שיתקע לה בביתה בלא ברכה בזה יוצא ידי חובת תקיעה. בברכת שנה טובה וגמ. גמר חתימה טובה לכל קהל המתפללים הנ"ל ועד בית הכנסת היי דרום בעיר הקודש ירושלים ווי ס'שטייט אויכעט אז ווער ס'האט עס געדרוקט קיצור איך האב זיי שוין מודיע געווען אז זיי ווילן אז ס'זאל זיין סעיף זאלן זיי נישט שיקן קיינעם ער זאל גיין צו יענעם אינדערהיים נישט בלאזן שופר און אויכעט כ'ווייס נישט אויב גיפערט איז וואס מ'שיקט דארט איינעם, איי דאנט אנדערסטענד צו גוט. יעצט איינער שרייבט מ'זאל מאכן זיכער מ'זאל נישט שיקן קיין חזירים, יעדער מענטש איז א חזיר, איף הי איז אין די רייט פלעיס אין די רייט טיים איז ער א חזיר, דער אייבערשטער האט אראפגעשיקט פון הימל עוזא ועזאל צוויי מלאכים, זיי האבן געזען די בנות הארץ, זיי האבן געזען די ביוטיפול מיידלעך, האבן זיי אויכעט איבערגעלאזט דעם אייבערשטן מיט די גאנצע מעשה און זיי האבן אנגעהויבן מזנה צו זיין. כ'האב אויך געוואלט זייער שטארק ווארענען דעם עולם, ס'גייט קומען דא עקסטשעינדזש פון פעמיליס, פון מאנרא גייט מען קומען דא קוקן ווי די מאנקי אין די מידל אהרן ס'טאנצט, און פארקערט דא פון דא גייט מען אויף אנדערע פלעצער, נישטא קיין שום היתר, נישט על פי תורה, נישט על פי מענטשליכקייט, מען זאל אריינלאזן א פרעמדע מענטש אין שטוב. עספעשלי טאמער קומט נאך מיט קינדער, קודם כל די קינדער קענען רעיפן דיינע קינדער, און חוץ פון דעם ס'איז נישט עטיקעל, מען האט יעצט אליינס אין ארץ ישראל עטליכע מעשות, איינער האט גערעיפט זיינע אייגענע זיבן קינדער, ער האט אכט, זעט אויס די קלענערע נאך געווען צו קליין, מקלב דער מחותן צוויי מאל מיטן הרב חיים קנייבסקי באקומען יעצט זיבעצן יאר תפיסה פלאס ער מוז באצאלן פאר יעדן קינד הונדערט זעכציג טויזענט שקל און מוז פארקויפן זיין דירה. נאכדעם איז דא יעצט נאך א מעשה אין בני ברק אן ערנסטע רב מיט א שול האט מזנה געווען, דערווייל הייסט עס נאר פֿיר מאל מיט עפעס א בתולה ער האט איר נאך געשיקט אין מקווה, אין תל אביב אין ים שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך נעם קיינעם נישט אריין איי אברהם אבינו האט אריינגענומען ער האט געהאט א טענט וואס איז געווען אפן פון אלע פֿיר זייטן און איך בעט יעדן איינעם, האב שכל, לאז נישט אריין קיין פרעמדע מענטש אין שטוב. איך זיץ דא שוין אפאר חדשים וועגן א מקווה, יעדער קומט אין שטוב רופן איך זאל קומען אויף שבת, זאג איך אים איך קען נישט, פרעגן זיי פארוואס, זאג איך אים האסט טעכטער אין שטוב? יא, נו קען איך נישט, איך קען אנהייבן צו שפילן ליבע מיט זיי חלילה, זאגן זיי ניין זיי האבן שוין חתונה געהאט, זאג איך ס'איז גארנישט, נו פרעג איך איינעם א ווייב האסטו אין שטוב? זאגט ער יא, פרעג איך איז א שיינע? זאגט ער יא, נו קען מען דאך אנהייבן מיט איר אויך שפילן ליבע. זאג איך אים די שפילן ליבע דאס איז אזא הארבע עבירה אז משה רבינו מיטן דברי יואל מיט אברהם אבינו'ן האבן געהאט דעם זעלבן איסור יחוד ווייל דער אייבישטער האט קיינעם נישט געטראסט ער האט אראפגעשיקט מלאכים זאלן קומען מאכן דא ארדענונג האבן זיי געזען שיינע מיידלעך זענען זיי קאליע געווארן. סאו רבותי מאכטס נישט פונעם יום טוב וואס זאל ווערן א חורבן. קיינעם לאָז נישט אַרײַן. ער וויל קומען, זאָל ער נישט קומען. זאָל ער גיין אין בראָדוויי, ס'דאָ גענוג האָטעלן, זאָל ער דינגען אַ האָטעל-צימער. האָטס מיר אַלע אַ פֿריילעכן שבת און אַ גוט-געבענטשט יאָר און אַ פֿריילעכן תּמיד.